כ'וואלט זאגן פארן עולם זייער וויכטיגע זאך, דער עולם מיינט אז איך האב זיך נישט וואס צו טון מיטן טאג, און איך זיץ א גאנצן טאג און איך טראכט פון אביסל מנוולות, און נאכדעם געב איך עס ארויס אויפן האטליין. כ'וואלט זאגן פארן עולם אז ס'איז א גרויסן טעות, אויב מיינט עטס אזוי, האט עטס א טעות, ווייל איך האב וואס צו טון איבערן טאג, כ'בין מורא'דיג פארנומען, און כ'בין פארנומען א האלבע נאכט אויך, און דאס אלעס וואס איך רעד, געווענטליך קומט עס פון מחנכים, מחנכות, פרינציפלס פון מיידל סקולס, פרינציפלס פון בחורים פון די ישיבות, מגידי שיעורים ראשי ישיבות וואס ווייסן נישט וויאזוי צו הענדלען די אלע סעקשועל פראבלעמס, וויאזוי צו רעדן מיט די בחורים ווייל זיי טענה'ן אז דאס איז מנוולות, האט זיי קיינמאל נישט אויסגעלערנט וואס דאס איז באמת מנוולות און וואס דאס איז נישט מנוולות, מ'האט זיי נישט אויסגעלערנט די אלע זאכן, איז במילא וואס זיי רעדן האבן זיי מורא, זיי זאגן מיר אליינס, זיי האבן נישט אזוי ווייט מורא פאר מנוולות פארן איסור ווי זיי האבן מורא אז מען זאגט יוי, ער איז א חזיר ער איז א מנוול, זענען מורא'דיג דאנקבאר אז איך האב א האטליין. און ווייל מ'האט שוין אזויפיל דורכגעפירט אין אלע סקולס דורך דעם, גוטע זאכן מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, איז במילא וויל איך זאגן אז איך גיי אנהייבן יעצט די וואך צו לערנען מיט די קינדער אביסעלע מער גרעפיק, און ווער ס'וויל נישט זאל נישט אויסהערן, איך גיי עס נישט אפשטעלן ווייל ס'דא אפאר משוגעים פון משמרת הפיפיק וואס זיי האבן אליינס מאלעסטעט אסאך פון אונזערע קינדער, זיי זאגן אוי ער איז א מנוול, א מנוול זענט עטס. נישט געלערנט מיט די קינדער, איך טרעף אמאל קינדערלעך וואס זענען נכשל געווארן מיט משכב זכר אין מקוואות מיט אלעם, וויינען זיי צו מיר, ר' נחום וויאזוי האמיר אונז דאס געדארפט וויסן, עס האט עטס קיינער דאס נישט געלערנט, זאג איך, איך ווייס, דער מלמד האט מורא געהאט צו רעדן דערפון ווייל מ'וואלט אים געוואלט זאגן ער איז א חזיר, מיר קענסטו זאגן איך בין א חזיר, ס'איז דא חיים ברוינער, מיין קאזין, דער שייגעץ טמא זאגט, ווייסט פארוואס נחום ראזנבערג פארט אזויפיל אויף אוקריינע? ווייל ער האט דארטן פינף שיקסעס. האב איך אים געטראפן און געזאגט, חיים ביסט א משוגענער, איך האב זיבן, נישט פינף, פינף איז מיר נישט גענוג. דאס איז געווען סאטמאר אלע יארן, ס'איז געווען אן אזיאטישער צייטונג, ס'האט זיך ארום געדרייט אינדערהיים, און מ'האט אויפן דברי יואל געזאגט אלעס וואס עטס זאגטס אויף מיר, שטעל דיר פאר וואסארא כבוד איך האב, דאס איז וואס עטס זענטס געווען, עטס זענטס אויפגעוואקסן צווישן חיות, טעראריסטן, שקצים, לאו-לייפס, און עטס האטס עס פראבירט צו נוצן איינער אויפן צווייטן, ס'וועט ענק אבער גארנישט העלפן, אונז האמיר ענק אלע אין דר'ערד, מיט ענקער משמרת הצניעות, אלע שייגעץ שטיק וואס עטס האטס דא געטון. יוסף דוד קרויז איך זאג דיר קלאר הער מיך מארק מיי ווארד דו ביסט אויף די שווארצע ליסטע שוין היינט ביי כ'וויל נישט זאגן אויף וועלכע גאווערמענט עידזשענסי דו האסט סופלייט בחורים אז זיי זאלן נישט באקומען א קישוי אבר דו דרעק ליגנער וואס דו ביסט וויפיל בחורים זענען געקומען צו מיר ווען זיי האבן געדארפט חתונה האבן אז ס'ווערט נישט קיין קישוי אבר מ'האט זיי געמוזט שיקן גראד צו דאקטוירים מ'האט זיי געמוזט געבן נידלס מ'האט זיי געמוזט אויסהיילן רשעים ארורים געמאכט אן אייגענעם חסידות מיט אן אייגענעם גלויבונג, איך האלט ער זאל זיך נעמען דעם גלויבונג זאל זיך פרענטשייזן, אזוי ווי ס'איז דא יאשקע פאנדראק עט מען מאכן א סאקמער קאקמער, קיין צניעות איז נישט געווען, מען האט גערעיפט יעדן איינעם און אין יעדע מקווה, זלמן לייב פיליפ, זיין ברודער, חעזקי טייטלבוים, אלץ רעיפיסטס, און זיי וועלן אונז זאגן וואס מען מעג וואס מען טאר נישט ווען ס'הייסט צניעות ווען ס'הייסט נישט צניעות, ווער איז אינטערעסירט פון זיי צו הערן אפילו? ס'האט איינער געזאגט, כ'בין נישט אזוי ברוגז אויף די מענטשן וואס היטלער האט געהארגעט ווי אויף די ר שעים באנדיטן וואס ער האט איבערגעלאזט האט איבערגעלאזט די גרעסטע סקאם אוו די עירט, און זאל איך ענק זאגן, עס איז דא מחנכות'ער וואס רעדן זיך דורך מיט מיר זייער שטארק, און איך האב עס אלץ געזאגט מען דארף לערנען אפן און רעדן מיט די קינדער, מיין טאכטער געגאנגען אמאל אין סקול איז געווען א מיידל פיינע גרויסע חשובע סקול, און אינמיטן אודיטאריום האט זי זיך באפישט מיט די דם נידות און ס'האט גערינען פון אלע זייטן, זי איז אזוי פארשעמט געבליבן זי האט געמוזט ארויס גיין פון סקול פאר בושה, זי האט נישט געקענט ענדיגן די קלאסן יעדער האט געלאכט פון איר, דאס איז מער צניעות'דיגקייט? בהמות וואס איר זענט, שטיק פערד וואס איר זענט, כ'האב אמאל געזאגט פארן פאפא רב זכרונו לברכה דעם ויחי יוסף, כ'האב געזאגט רבי טייערע מען לאזט נישט די מיידלעך זאלן גיין היטשן זאלן קויפן פריוואטע זאכן וואס א מיידל דארף האבן, טעמפעקס, געוויסע וואזעלינען, און דאס איז זייער נישט גוט, מיר האבן געזאגט א דאקטער, איינער אפאר דאקטוירים פון היימישע זיי האבן היימישע פעישענטס, האבן זיי מיר געזאגט דו זאלסט וויסן אז אין די ארטאדאקס.

ס'איז שמיציג און ס'שטינקט און דער'ס נאטינג ראנג און שי וואשעס הערסעלף, שי בעיטס הערסעלף, איין זאך זאל זי אובאכט געבן און זאל זי אויסלערנען אז אריינלייגן די פינגער אין די וועדזשיינע דאס טאר מען נישט ביקאוז גאט האט באשאפן די וועדזשיינע דאס איז די שמיציגסטע פלאץ די מאוסט דזשערמס וואס איז דא אין די גאנצע באדי איז דארט דא און דעט פילטערס אוט די בלאד און עווריטינג און גאט האט באשאפן אז דארט איז דא א וואש מאשין ס'וואשט אויס אלע שמוץ. גייט ארויס די דם נידות, שי'ז עז קלין עז א וויסל, דארף מען דאס אויכעט אנזאגן פאר די מיידל, דאנט פלעי וויט איט אווער דער, עניוועי, איך האב נישט מיט ענקער חינוך גארנישט, איך האלט אז זיי זענען נישט געווען קיין מחנכים, איך האלט אז דאס איז געווען סתם רשעים איינער א גרעסערע רשע פונעם צווייטן, דער רבי דער דברי יואל האט געזאגט, ווען ער האט אפגעקויפט פון חרדים דעם בית החיים, דאס איז געווען אפגעטיילט מענער און פרויען, האט ער נישט געוואלט משנה זיין, זאגט ער, ס'האט אים מורא'דיג לייד געטון אז ער האט עס נישט געטון, אז מ'איז נישט געלעגן אין. איינעם, וואס האט געמאכט אזויפיל מחלוקת און אזויפיל ריס אין די משפחה און אין די קהילה אז ס'איז ממש נישט צום גלייבן. נישט אין דעם ליגט דאס פרומקייט, אונטער די ערד טאטשן זיי זיך נישט. וויל איך ענק זאגן, די וואך גיי איך ארויפלייגן זייער וויכטיגע זאכן, און אז ס'געפעלט דיר נישט האסטו א ברירה אויסצולעשן דעם האטליין אויף וואס דו הערסט עס אויס. איך גיי מיך נישט אפשטעלן פאר ענק, ווייל ענקער חינוך איז אין וואן טאוזענט פערסענט בענקראפסי. פארוואס זאל איך ענק אויסהערן? יו קענט פראוו יורסעלף דעט יו נו וואט יו ווער דואינג ענד דעט יו נאו אן וואט יו דואינג, איך ווייס אז די אלע וואס האבן געהאט צו טון מיט אונזערע מיידלעך, און מיט די בחורים אויך, האבן זיי זיי גערעיפט, מען האט זיי גערעיפט, נישט נאר נחמיה וועבערמאן, נחמיה אליינס איז דא אויף אים זיבן און אכט, פופצן קעיסעס פון מיידלעך וואס ער האט מאלעסטעט, אפאר ווייס איך, איינער האט אפילו גענומען מיינס א משפחה, א קרוב משפחה, פרעג איך אים וויאזוי קענסטו קאופן מיט אים, זאגט ער איך וועל דיר אויסזאגן א סוד, איך בין א וויקטעם פון יחיאל בראנער, און מיין ווייב איז א וויקטעם פון נחמיה, און אונז גייען מיר צום זעלבן טערעפיסט יעדע וואך, אזוי דארף אויסזען א. קהילה? אקעי, זעהט עס נישט אויס גוט? געזונטערהייט, איך האב נישט קיין טענות. איך זאג נישט ער איז געווען דער גרעסטער א הונדערט פערסענט אן א מיסטעיקס, ביג ביג מיסטעיקס הי מעיד, נאר וואס? ער האט נישט געקענט בעסער האט ער נישט געקענט, אבער איין זאך, דאס מיינט נישט אז אונז מוז מיר קאנטיניוען די מיסטעיקס, אונז דארף מען מאכן א סטאפ צו די אלע מיסטעיקס, פארוואס קלערסטו אז איינער א פרינציפעל ווערט אין א מאדערנע סקול א פרינציפעל, גייט ער קודם דורך צוועלף יאר קאלידזש מיט אלעם, אה מען טאר נישט גיין אין קאלידזש, דער רבי האט עס געהא.

צו זיין, ער האט מיר געעפנט דעם זיפער, אראפגעצויגן די הויזן און געמאכט אז איך זאל אים אויסלעקן, און אריינגעשטופט זיין גראבע כלי אין מיין קליינעם דינעם תחת. דעיר אלל הערט! און ווילסט עפעס וויסן? קען זיי נישט בלעימען אויך נישט. דאס הייסט אויף ענגליש איים גילטי מיט אן עקספלענעישאן. דער דזשאדזש רעכנט זיך מיט די אלע זאכן, און דער אייבערשטער רעכנט זיך אויך. סאו איך גיי ענק אנהייבן צו געבן אביסל שיערים, און איף יו העוו עני אבדזשעקשאנס האט עס איינס פון צוויי ברירות, אדער ווארפטס מיר נאך שטיינער, אדער לעשטס אויס דעם טעיפ רעקארדער אדער אויף וואס דו הערסט עס אויס. איך גיי מיך נישט אפשטעלן פאר ענק, עטס האטס מיך שוין ארויסגעווארפן, ברוך השם איך וואוין שוין נישט דא, מיין ליגעל רעזידענס איז היינט שוין אין ארץ ישראל, איך קען נאר נישט גיין אויף ארץ ישראל ווייל ס'איז דא דארטן א מגיפה, אבער איך האב מיט ענק גארנישט, סאקמער רב האט געמיינט אז ער איז רב פון וויליאמסבורג מוז אים יעדער נאכטאנצן זעכציג זיבעציג. פראצענט פונעם עולם האט אים נישט גורס געווען אינגאנצן, און צווישן די זעכציג זיבעציג פראצענט איז געווען זיינע מענטשן וואס האבן געדאווענט מיט אים אין שול יעדע וואך, איך געדענק אליינס ווען דער רבי איז ארויסגעקומען אז מען זאל נישט לדעתי טאר מען נישט גיין צום כותל ביז משיח קומט, איז געווען ערנסטע מענטשן, ס'איז געווען דעמאלטס האט נאך געלעבט הרב געצל בערגער פון לאנדן, און ס'האט נאך געלעבט כ'דענק נישט פונקטליך אלע, ערנסטע מענטשן, זיי האבן אפגעקאלט יוסי אשכנזי, זאג דעם מענטש ער זאל אויפהערן צו רעדן אזעלכע זאכן, דער עולם וועט דאך אונז אויסלאכן, נו גיי רעד צו דעם מענטש, ס'איז נישט מיין

קיצור אקעי פיין, האב איך געזאגט אזוי וועל איך אייך פאלגן. צוויי יאר שפעטער קאלט ער מיך אן, רבי נחום, קומט אריבער, איך קום אריבער, איך וויל זאלסט ווייטער לערנען מיט די אלע, פרעג איך אים וואס איז געשען, פארוואס האט איר געטשענדזשט אייער מיינד, זאגט ער איך האב דא א אינגערמאן חתונה געהאט אריבער צוויי צוויי א האלב יאר און ס'דערקענט זיך גארנישט אז זי ווארט, האב איך אים אנגעהויבן אויסצופרעגן, בקיצור און ער האט געברענגט די פרוי און איך האב זי אויסגעפרעגט, האט זי געזאגט אז מ'האט זי אויסגעלערנט אז. מען מאכט בדיקות דארט ווי ס'איז דא א לאך, זי איז געווען א מיידל, זי האט קיין לאך נישט געהאט נאר די אנוס, דעם אחור האט זי דארט געמאכט בדיקות, ממילא אז זי האט דארט געמאכט בדיקות האט זי דארט אריין געלאזט די מאן אויכעט, ממילא האט נישט געקענט געשען קיין קינדער, זאגט ער רבי נחום איך הייב אן צו זען איר זענט גערעכט, מען דארף היינט לערנען מער אפען ווייל מען לערנט נישט גענוג גמרא, מען לערנט נישט גענוג די אלע ספרים, און דער עולם ווייסט טאקע גארנישט, זאג איך אים פאר א.

אַן הער מיך אױס, גײ דו אַהײם שלאָפֿן צו דײַנע עלטערן, זי זאָל גײן צו אירע עלטערן, נאָכדעם װען זי װעט גײן אין די מיקװה, װעסטו מיט איר װאױנען כּדרכּו, בײַ דעם לאָך, װאָס זי האָט נישט געטראָפֿן, און װעסטו זאָגן, אַז דער לאָך איז צװישן די פֿיס אין דער פֿראָנט, נישט אין דער בעק, און נאָכדעם װעט זי זײַן מותּר, אַזױ װי יעדע ייִדישע טאָכטער איז מותּר פֿאַר איר מאַן, װאָס זי איז רײן, און האָט מיר אָפֿן באַדאַנקט אַ פּאָר מאָל, עס װאָלט מיר קײנמאָל נישט בײַגעפֿאַלן, אַז דאָס הײסט אַ ביאה שלא כּדרכּו, און אױף דעם איז נישט געזאָגט דער היתּר כּיוון שבא עליה פּעם אַחת, תו לא תּקפֿו יצרו. דאס אלס אונזערע פרומע זאכן, פארשטייסט? אונז דארפן ווייטער אנהאלטן די אלע שייגעץ שטיק. פארוואס האבן די רבנים און די מלמדים נישט געוואלט מען זאל רעדן? נחום ראזענבערג זאל נישט האבן א האטליין ווייל זיי האבן מורא געהאט אז די מינוט ווען דער עולם וועט אנהייבן צו הערן ווי הארב ס'איז דאס אלעס וואס זיי האבן געטון מיט די קינדער, וועלן די קינדער פרעגן רבי'ן פארוואס האסטו עס געמעגט צו טון ווינטער ווען ווען יעדער איינער איז שוין אהיים געגאנגען אדער אין די קעמפס? און דאס אלעס וואס זיי האבן נישט געוואלט. סאו עניוועי, איך לייג אייך דא ארויף דעם גוי'אישן וועג. דא רעדט מען נישט פון צו ווארטן חמשה ימי טומאה אדער די ספרדים ווארטן פיר ימי טומאה, מען רעדט נישט דא פון קיין הפסק טהרה, מען רעדט דא פון אנדערע זאכן, מען רעדט דא בשעת ווען זי בלוטיגט, אפילו א נארמאלע גוי רירט נישט אן א פרוי דעמאלטס, און נאכדעם רעדט מען אז מען דארף נאכדעם גראד גיין אין מקווה און גראד מאכן תשמיש, ווייל אויב נישט, ס'נאר דא אינגאנצן אפאר טעג וואס זי קען ווערן שוואנגער, וועגן די אוויולעישן, איך וויל עטס זאלטס וויסן וואס דאס איז, ס'מורא'דיג וויכטיג. חיק. כ'ווייס איינער האט מיר אמאל געזאגט ער האט נישט קיין קינדער שוין דריי פיר יאר חתונה געהאט ער פארט יעצט אוועק אין די קאנטרי מיט א מעשה וועגן א שמחה און ער וועט אפשטופן די מקווה ביז מ'וועט אהיים קומען צוויי טאג שפעטער זאג איך ביסט א רוצח פאר נישט אויף קיין שמחות און ער האט מיך געפאלגט און געס וואט זי איז שוואנגער געווארן דעמאלטס מוצאי שבת דאס וואס איך וויל ענק זאגן אונז האמיר נישט ארויס קלאר גארנישט עד כדי כך מ'ווייסט אפילו נישט ווי צו מאכן א בדיקה עניוועי איך וויל ענק ארויפשטעלן דא פיר שיינע וויכטיגע זאכן. און יעדע זאך איז א לימוד פאר זיך, און לערנטס עס, הערטס עס אויס, און אז טאמער פארשטייסטו נישט, פרעג איינעם, נישט מיך, איך דארף נישט די גאנצע וועלט זאל מיך אננעמען יעצט אין קאפ, און טריי דיך אויס צו לערנען וואס דאס איז דיין סייקל, וואט יור רילי גאוינג טרו, און וויאזוי מען ווערט שוואנגער, עטס וועטס הערן דא צוויי וויכטיגע זאכן, איינס איז, נישט ס'איז דא טויזענטער טיפע זרע, אין יעדע טיפע זרע איז דא קינדער, טויזענטער. אה! מיליאנען! איך האב עס געזען אויף מייקראסקאופס אסאך מאל, זיי שווימען ארום אזוי ווי אין א פיש טענק, זיי ווייסן נישט פון קיין צרות. און וועגן דעם איז דער אייבערשטער ברוגז אז מען איז מוציא זרע לבטלה, פארוואס? ווייל דו הרג'סט א לעבעדיגע מענטש, דו זעסט אים נאכנישט. נאכדעם וועסטו זען נאך א זאך, אז ס'איז אינגאנצן דא אפאר טעג ביי די אוויולעישן, דעמאלטס קען א פרוי שוואנגער ווערן. נאכדעם ווען דאס גייט דורך, איז זי א גאנצן חודש טויט, מען קען נישט שוואנגער ווערן. וועגן דעם טאר מען נישט מאחר זיין קיין ליל טבילה, אפילו ווען א שוועסטער האט

היינט קומען די אלע קינדער זאגן דו ביסט אונזער טאטע און פירט דיך אריין אין גן עדן, פונקט די זעלבע איז ווען דו מאכסט הוצאת זרע לבטלה קומען די אלע חברה זיי ווערן דיינע גרעסטע שונאים, זיי ווערן מורא'דיג ווילד אויף דיר און זיי רייסן דיר אראפ די הויט פון פנים, זיי לאזן דיך נישט במנוחה, זיי לאזן דיך נישט לעבן, אויף דעם האט אונז דער אייבערשטער געגעבן שובבי"ם אז מ'זאל קענען אביסל תשובה טון, סאו כ'וויל עטס זאלט אויסהערן אלע פינף, יעדער איינער רעדט זיך פון אן אנדערע זאך און וועט עטס באקומען א שטיקל א ידיעה. כ'האף אי"ה די אנדערע וואך צו ווען כ'על האבן א טשענס וועל איך ארויף לייגן דעם זכר וואס ער האט אלץ און דעמאלטס וועסטו פארשטיין פארוואס ס'איז נישט גוט אז מען לעקט אויס דעם פופיק פאר יענעם ווייל ס'איז פול מיט דזשערמס די גרעסטע סארס אוו דזשערמס איז דארט דא עספעשעלי מען שוויצט זיך צווישן די פיס און דאס וועט זיין א געוואלטיגער ווי מען זאגט לימוד פאר ענק ענד איף עניבאדי דאזענט אפראוו איט האב איך פארן א שיינע מעסעדזש ענד איטס נאט העפי בירטדעי אידער נאר ער זאל גיין אין דר'ערד.

כ'האב ענק ארויפגעלייגט וויאזוי די סייקל פון די פרוי ארבעט, אבער דאס איז נישט וועגן הלכות נידה, חס ושלום, הלכות נידה האט אנדערע חשבונות און מ'דארף וואטשן אפילו א טיפת דם כ

די קינדער, און עטס זאלטס אוודאי נישט גלייבן דער יונגערמאן די צו דער חתן זאל נישט גלייבן דעם חתן טיטשער, און דאס ווייבל זאל נישט גלייבן די כלה טיטשער, און זאגן אז דאס איז חזיריש, מען דארף וואס מער ארויסרעדן, ווייל ווען נישט זענט עטס ממש אין די דארק, און מכל שכן נאך זיי זאגן אז מען טוט עס, ס'איז חזיריש און מען דארף וויינען, ס'איז נישט אזוי, ס'איז נישט חזיריש און מען דארף נישט וויינען, נאר מען דארף אינזינען האבן, מען גייט אויפשטעלן א הויז פארן הייליגן באשעפער.